כדי אויף מעלה זיין היות נשמה עצמה אינה צריכה תיקון, נאר וואדען דאס איז לתקן הגוף ונפש הבהמית וחלקו בעולם, ווי דער עולם בכללותו איז דאך דאס אן ענין פון א שדה דאס איז נאך דאך נאך נישט קיין דירה לו יתברך קודם העבודה, און אין דעם שדה איז. דא ענינים נפרדים וואס דערפאר ווערט דאס אנגערופן בשם רשות הרבים נעשה אדם לשון רבים אז כל הרוצה לטעות יבוא ויטעה אז ס'איז געגעבן געווארן אז נתתי לפניך את החיים ואת הטוב און אויכעט אן אפשריות פון דעם היפך, און דא דארף מען זיך פאנאנדערקלייבן אז ס'זאל זיין דער ובחרת בחיים מאכן פון דעם רשות היחיד פון די דברים נפרדים דארף מען זיי עוקר זיין ממקום גידולם ארויסנעמען זיי פון די חומריות, און פון די גשמיות דארף מען מזכך און מברר זיין, ווייל דעמאלט קען איין גשם פארבינדן זיך מיט א צווייטן גשם, ביז וואנע דאס ווערט אן אלומה אחת, און דאס איז נאך נישט מספיק, ווארום מען געפינט זיך בתוך השדה, איז אמת טאקע ס'דא דער בירור ראשון אז דאס איז שוין ניט רשות היחיד, פון דעסטוועגן דארף זיין דער. ביטול נעלה יותר וואס דאס איז דער ותשתחוין לאלומתי, די עבודה פון יוסף'ן איז דאך געווען אז ויבא הביתה לעשות מלאכתו, איז דעמאלט איז געווען דיוקנו של יעקב אבינו נגד עיניו, אז אפילו זייענדיג א משנה למלך מצרים,

בתוך השדה, מען דארף נאר דערנאך האבן דעם ותשתחוין לאלומתי אז מען ווערט בטל פאר א ציור פון מרכבה וואס קען זיין זייענדיג אין עניינים גשמיים און עוסק'נדיג זיך אין זיי. דערפון איז אויכעט מובן די הוראות פאר אן ענין כללי, אז אזוי ווי ס'איז געווארן אן איגוד פון אלעמען פון די וואס האבן זענען ארויס לפי שעה פון די כותלי הישיבה און זענען אריין אין ענייני פון העולם, איז דערווייל איז דא אט דער ענין וואס מאלמים אלומים בתוך השדה,

בנוגע לפועל דא דארף מען זיך יעדע זאך פארטייטשן אויף אידיש, און בנוגע לפועל אז ער איז טאקע איז ס'דא דער ענין פון איגוד און וואס מ'איז נתאחד געווארן מיט א תכנית אחת ובלעז הנקרא בשם פראגראם, און במילא האט זיך דא די אלע ענינים וואס מ'דארף דערפון האבן די ענינים חיצוניים און די קישוטים מיט די יפוי.

און וואס דערפאר זיינען זיי זיך מסתמא געשטאנען אין א ציור כזה, וואס דעמאלט איז דאך געווען כל הענינים כלא חשיב ממש, צוליב דעם ענין פון תורת הוויה ומצוותיו, וואס די נקודה אין דערויף איז ויפוצו מעיינות חוצה, ביז דעם חוצה היותר חיצון און היותר תחתון, וואס דורך דערויף מאכן, וואס דורך דעם מאכן, מאכט מען דאך דאס פאר א דירה לו יתברך, אבער דאס איז זיכער בשעת מען איז ארויס געגאנגען בתוך השדה און מען האט אנגעהויבן אין די עבודה חשובה ונעלית פון מאלמים אלומים בתוך השדה איז דאס איז נאך נישט מספיק דער תכלית ווייזט זיך ארויס און גיט זיך ארויס אפילו אין עניינים של תורה ווען ס'דא דער ותשתחוין לאלומתי מ'שטייט אין א ביטול פאר דעם ציור ווי דער זעלבער איז געשטאנען בשעת ער איז געזעסן אין ישיבה און האט געלערנט לי נגלה און חסידות און די התחלת היום איז געווען אין עבודת התפילה כל אחד ואחד לפי ערכו ולפי מעמדו ומצבו ביום ההוא.

מיט די כוונה פון די מייסדי הישיבה וואס דאס איז דער רבי נשמתו עדן מיטן שווער עד היום הזה, וועט מען דעמאלט פועל'ן אז אפילו שטייענדיג בתוך השדה זאל דאס זיין בהצלחה מופלגה אז מ'וועט אויספירן די כוונה מיט זיך אז מען זאל בכל יום ויום זאל זיין די התחלת היום מיטן ציור כמו שהי' אין ישיבה

אז דאס זאל צושטעלן אלע עניינים הנצרכים לאדם התחתון און דורך אים לאדם העליון, וואס דעמאלט וועט זיך דורכפירן די כוונה האמיתית, וואס בכל העניינים און אין עניינים פון תומכי תמימים בפרט, און אין יא אין דעם ענין פון די איגוד פון די מסיימי ישיבות,